מען האלט די גמרא דף ס"ו, מען הייבט אן דריי שורות פון אונטן ס"ה עמוד ב', זאגט די גמרא גניבא יוצא בקולר הוה, גניבא, מען האט שוין געזען גניבא פארדעם, דאס איז געווען לעצטנס האט מען געזען די גמרא די צוויי אמוראים האבן נישט געוואלט אויפשטיין פאר גניבא וויבאלד ער האט געטשעפעט מר עוקבא, די סוף איז געווען אז די מלך האט אים גע'פסק'נט למיתה און ער איז געווען א יוצא בקולר, ער איז געווען אויפן וועג מען זאל אים הרג'נען, כי הוה קא נפיק אויפן וועג ארויס צו די הריגה אמר האט ער געזאגט אין פראנט פון עדים

ווייל פון ר' הונא וועט ער הערן א פסק אז לויט דעם קומט אויס ער קען טאקע האלטן די פיר הונדערט זוז, הגם גניבא האט נישט געמאכט קיין מעשה קנין, סך הכל איז געווען אמירה, ער האט געזאגט הבו, אבער ר' הונא וועט אים פסק'ן אז ס'באלאנגט צו אים. פארוואס? וויאזוי ווייס איך דאס? דאמר ר' הונא, ווייל איך ווייס ר' הונא האט געזאגט אזא מימרא, גיטו כמתנתו. די גט פון א שכיב-מרע איז אזוי ווי זיין מתנה, מה מתנתו, די הלכה איז ווען א שכיב-מרע גיט א מתנה איז דברי שכיב-מרע ככתובין וכמסורין דמי, מען דארף נישט קיין קנין, אבער די הלכה איז אם עמד, חוזר, טאמער די שכיב-מרע ווערט א בריא, ער שטייט צוריק אויף אויף די פיס, חוזר, קען ער חוזר זיין פון די מתנה, ווייל ס'איז א אומדנא, ער האט נאר געגעבן די מתנה אדעתא דהכי אז ער גייט שטארבן, ווי ווייט ער וואלט געטראכט אז ער גייט לעבן וואלט ער נישט געגעבן די מתנה. זאגט רב הונא אף גיטו איז כמתנתו די זעלבע זאך טאמער איז ער שכיב מרע און ער זאגט מען זאל געבען א גט לאשתי און מען האט געגעבען די גט אם עמד חוזר ער קען חוזר זיין ווייל ס'איז א אומדנא אז די גט איז נאר געגעבען אדעתא דהכי אז ער גייט שטארבען כדי מניה זיין זאל נישט פאלן ליבום. זאגט רש"י אז די נעקסטע שורה אין די גמרא איז שוין נישט די ווערטער פון רב הונא דאס איז רבי זירא האט דאס מדייק געווען פון רב הונא. זאגט רבי זירא איך זעה פון רב הונא ער איז משווה גט כמתנה איז אויב אזוי זאג איך ווייטער ומה גיטו אף על גב דלא פריש אזוי ווי ביי גט הגם ער האט נאר געזאגט נאר כתבו כיוון דאמר כתבו אף על גב דלא אמר תנו אזוי ווי מען האט דאך יעצט געזעהן אין די אלע פעלער אין די משנה אפילו א שכיב מרע למשל א חולה וואס ער זאגט כתבו גט לאשתי האט נישט געזאגט תנו די הלכה איז אז מען גיט די גט פארוואס ווייל ער איז געווען אזוי טרוד ער איז געווען מפוחד מחמת זיין טרדה, ער איז געווען טרוד מחמת זיין פחד ממילא האט ער פארגעסן צו זאגן תנו, איז הגם ער זאגט נאר כתבו טוה מיר אונז פאר אים תנו אויך, איז אויב אזוי אף מתנתו די זעלבע זאך איז ביי מתנה כיוון דאמר תנו, טאמער די שכיב מרע זאגט תנו, אף על גב דלא קנו מיניה, הגם ס'איז נישט געווען קיין מעשה קנין, אזוי ווי דא ביי די מעשה פון גניבא, די הלכה איז אז ס'איז חל די קנין. יעצט לכאורה די די סברה פארוואס ביי מתנה ווען ער זאגט תנו אף על גב דלא קנו מיניה ארבעט איז ווייל דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי. איז פרעגט תוס' וואס איז די גרויסע חידוש דא? ס'איז א פשוטע הלכה וואס דארף מען דאס תולה זיין אין די הלכה פון גט? סתם אזוי ס'איז די אלגעמיינע דין דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי. זאגט תוס' בשם די ריב"ם אז די חידוש דא איז אז אפילו א יוצא בקולר האט אויך די דין. איך וואלט געמיינט אפשר דווקא א שכיב מרע איינער וואס ליגט קראנק אין בעט א גוסס דארטן זאגט מען אז מ'האט מתקן געווען דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי ווייל טאמער נישט איז דא א חשש שמא תטרף דעתו ער וועט ווערן אזוי נערוועז ס'וועט אים גורם זיין ממהר זיין די מיתה אבער א יוצא בקולר מהיכי תיתי איז דא שטייט א חידוש אז א יוצא בקולר האט אויך די דין פון א שכיב מרע וואס מ'האט מתקן געווען אויך פאר אים א חשש שמא תטרף דעתו הגם איז א געזונטע מענטש אבער וויבאלד ער איז אין אזא מבולבלדיגע מצב איז דא א חשש שמא תטרף דעתו האט מען מתקן געווען פאר אים אויך ככתובין וכמסורין דמי, אבער בכלל איז דא שווער, די ראשונים שטעלן זיך שוין אויף דעם, וואס איז די צושטעל צו גט? צוויי באזונדערע דינים, ביי מתנה די יסוד איז אז אפילו מען מאכט נישט קיין קנין, דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי, ביי גט איז א צווייטע הלכה, ווען איינער זאגט כתבו אין אזא מצב אפילו ער האט נישט געזאגט תנו, איז דא א אומדן אז ער האט געוואלט זאגן תנו, לכאורה די צוויי דינים האבן נישט קיין שייכות, איינס איז לכאורה נישט תלוי אין די צווייטע. מתקיף לה רב אבא, פרעגט רב אבא א קשיא אויף דאס וואס רבי זירא שטעלט דא צו אז רבי אבינא איז זיכער קונה דא הגם גניבא האט נישט געמאכט קיין מעשה קנין, מתקיף לה רב אבא, וואס זאגסטו אז אין אלע ענינים איז גלייך מתנה מיט גט? אויב אזוי, אי מה מתנה ישנה לאחר מיתה? ווען א שכיב מרע זאגט מען זאל געבן א מתנה פאר איינעם און ער שטארבט, די הלכה איז מען קען געבן די מתנה לאחר מיתה, איז אויב אזוי אף גט ישנו לאחר מיתה, ווען די שכיב מרע זאגט מען זאל געבן א גט און די שכיב מרע שטארבט זאל מען געבן די גט לאחר מיתה, אוודאי נישט, זעט מען אז מען קען נישט צושטעלן גט צו מתנה. פרעגט די גמרא הכי השתא, אוודאי דארט איז פשוט אז מען קען נישט צושטעלן, פון וואו האסטו א ראיה פון יענע פאל אז גט און מתנה איז נישט דומה, דארטן האט עס נישט קיין פשט מדמה צו זיין בשלמא מתנה איתה לאחר מיתה, מתנה האט א פשט ס'זאל זיין לאחר מיתה, די אמת איז מתנה איז אויך נישט אזוי פשוט, לכאו' די בעל מתנה דארף לעבן, טאמער ער געשטארבן גייט עס צו די יורשים וואס עפעס די מתנה זאל חל זיין לאחר מיתה, אבער די אמת איז ס'איז א תקנה פון בית דין, אלץ דברי שכיב מרע האט מען מתקן געווען און ס'גייט צו מיט א הפקר בית דין הפקר פשטות. אבער אלא גט לאחר מיתה מי איכא וויאזוי איז שייך א גט לאחר מיתה, ס'איז נישט דא קיין בעל, ער געשטארבן, וואס הייסט גט? יעצט לשון רשי איז אביסל אינטערסאנט, רשי זאגט גט לאחר מיתה מי איכא, לאחר שמת מי מגרשה, ובשעת מיתה הוזקקה ליבם, תיכף בשעת מיתה איז זי געווארן זקוק ליבם, איז חל אויף איר א דין יבמה, יעצט עס צו זאגן מיט געבן א גט לאחר מיתה טוט מפקיע זיין די זיקה? משמע פון רשי אז ווען נישט די פראבלעם אז זי איז שוין געווארן זקוקה ליבם וואלט בעצם נישט געווען קיין פראבלעם גט לאחר מיתה, לכאו' איז א פליאה פארוואס וויאזוי איז שייך א גט לאחר מיתה? די גט מוז זיין פון די בעל, טאמער עס איז נישט דא קיין בעל ווי איז דא גט? צריך עיון. איז על כל פנים, פרעגט די גמרא, וואס האט וואס האט רבי אבא דא געפרעגט? זאגט די גמרא, אלא רבי אבא הכי קא קשיא ליה, רבי אבא האט געמיינט צו פרעגן עפעס אנדערש. דו זאגסט דא אז רבי אבינא האט קונה געווען די מתנה פון גניבא, ווי אזוי ווילסטו זאגן אלץ מתנת שכיב מרע? פרעגט רבי אבא מתנת שכיב מרע במקצת היא, און מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין, ווען האט מען מתקן געווען אז מתנת שכיב מרע דארף נישט קיין קנין נאר עס איז ככתובין וכמסורין, ווען דער שכיב מרע גיבט אוועק אלע די נכסים, און דעמאלטס זעט מען קלאר אז ער גיבט עס אוועק ווייל ער מיינט ער גייט שטארבן, איז דעמאלטס איז נתקן געווארן די תקנה פון תקנת שכיב מרע, אבער א שכיב מרע וואס לאזט איבער פאר זיך, ער גיבט נאר מקצת נכסיו, ממילא פון דעם וואס ער לאזט איבער פאר זיך, זעהט מען אז ער האלט זיך פאר א בריא, איז אויב אזוי האט עס א דין פון א מתנת בריא, א מתנת בריא דארף האבן א קנין, איז דא אויך, גניבא האט נישט געגעבן די גאנצע נכסים זיינע, ער האט אים געזאגט ארבע מאה זוזי מחמרא, ס'איז איבער געבליבן נאך וויין, איז אויב אזוי איז דאס א מתנת בריא, ס'איז נישט קיין מתנת שכיב מרע, דאס איז געווען רבי אבא'ס קשיא וויאזוי איז ער קונה אן א קנין. זאגט די גמרא מכלל דרב הונא, לכאורה מיינט מען נישט דא רב הונא, ווייל רש"י האט געזאגט ס'איז נישט רב הונא, ס'איז רבי זירא האט עס אפגעלערנט פון רב הונא, איז לכאורה מיינט די גמרא מכלל דרב הונא, אז לויט ווי רבי זירא האט פארשטאנען פון רב הונא, קומט אויס אז ער וואלט געהאלטן, לא בעיא קנין, אז א שכיב מרע אפילו מתנה במקצת, דארף אויך נישט קיין קנין, און וועגן דעם האט ער געהאלטן גניבא דארף נישט מאכן קיין קנין, פרעגט די גמרא וויאזוי קען דאס זיין, והא קיימא לן, דאס איז הלכה למעשה, אז מתנת שכיב מרע במקצת בעינן קנין. ענטפערט די גמרא, שאני הכא דמצוה מחמת מיתה הוא. ס'איז דא א הלכה, טאמער א שכיב מרע זאגט בפירוש אז איך בין מצוה, ער איז מצוה מחמת מיתה, ער זאגט איך וויל יענעם געבן א מתנה פארוואס? ווייל ער גייט יעצט שטארבן, איז בכהאי גוונא ווען ער רעדט ארויס קלאר אז ער גיבט עס מחמת מיתה, איז דעמאלטס האט עס א דין פון מתנת שכיב מרע אפילו ער גיבט נאר מקצת נכסיו און ס'איז קונה אפילו אן א קנין. איז ממילא דא אויכעט האט עס א דין ווי מצוה מחמת מיתה, ווייל איינער וואס גייט ארויס בקולר זאגט רש"י, פאר אים איז ברור אז ער גייט נישט צוריק קומען, ממילא בלייבט עס ווי א מצוה מחמת מיתה און די הלכה איז אפילו ס'איז א מתנה במקצת איז עס קונה אן א קנין. ממילא דאס איז פשט אין רבי זירא. פרעגט די גמרא מכלל דרבי אבא וואס האט געהאט די קשיא, סבר מצוה מחמת מיתה בעי קנין, אפילו במצוה מחמת מיתה האלט ער מ'דארף האבן א קנין ווען ס'איז מקצת, אבער ס'איז דאך נישט אמת והא קיימא לן דלא בעי קנין, יעדער איז מודה מצוה מחמת מיתה דארף נישט קיין קנין אפילו ס'איז נאר א מתנה במקצת. זאגט די גמרא, אלא מאי, א דריטע פשט, רב אבא הכי קא קשיא ליה, ער האט געהאט א אנדערע פראבלעם, אז די לשון וואס גניבא האט געזאגט האט בכלל נישט קיין פשט ס'זאל זיין א קנין, ווייל וואס האט גניבא געזאגט? ער האט געזאגט ארבע מאה זוזי לרבי אבינא מחמרא. איז זאגט די גמרא, חמרא לא קאמר, ווען ער וואלט געזאגט אז איך גיב אים ארבע מאה זוזי חמרא, ס'הייסט איך גיב אים חמרא וואס איז ווערט פיר הונדערט זוז, פיין, איז גיט מען אים אזא שיעור פון חמרא. אבער ער האט נישט געזאגט אזוי. דמי חמרא לא קאמר, ווען ער וואלט געזאגט איך גיב אים ארבע מאה זוז, איך גיב אים דמי חמרא ארבע מאה זוז, דעמאלטס מיינט ער מען זאל פארקויפן די חמרא, און ארבע מאה זוז פון זוז פון די רווחים זאל מען געבן. אבער ער האט עס אויך נישט געזאגט. וואס האט ער געזאגט? מחמרא קאמר. ער האט אים געזאגט גיב אים ארבע מאה זוז מחמרא. וואס מיינט דאס מחמרא? זאגט רש"י, מחמרא קאמר זוזי מחמרא קאמר דניתבו ליה, וכי עושין מעות מיין, מען קען עפעס מאכן געלט פון יין, איז פשוט די ווערטער האט פשוט נישט קיין פשט, ממילא האט ער געהאלטן ס'איז נישט דא קיין קנין, ואידך, רבי זיירא וואס האט געזאגט אז ס'ארבעט יא, האט פארשטאנען אז וואס דאס וואס ער זאגט מחמרא כדי לייפות את כוחו, ער האט פשוט געוואלט מאכן זיכער אז רבי אבינא גייט באקומען דא די מתנה, איז רש"י מסביר ווען ער וואלט געזאגט מען זאל אים געבן חמרא, וואס איז ווערט פיר הונדערט זוז, איז דא א חשש טאמער די חמרא וועט ווערן נחמץ, וועלן די יורשים זאגען יא אז דיין חלק איז נחמץ געווארן, ממילא פארלירט ער. טאמער ער האט געמיינט צו זאגען, טאמער ער וואלט געזאגט קלאר מען זאל אים געבען געלט פון פון די חמרא, און מען פארקויפט די חמרא און די געלט איז פארלוירן געגאנגען, און די יורשים זאגען עס איז דיין חלק וואס די געלט איז פארלוירן געגאנגען. אזוי ווען ער זאגט מען זאל אים געבען ארבע מאה זוזי מחמרא, מיינט ער צו זאגן אז די גאנצע חמרא, די גאנצע וויין איז משועבד צו די מתנה, און ממילא טאמער א חלק ווערט נחמץ איז די אנדערע חלק פון די יין משועבד צוצושטעלן צו אים, אדער טאמער א חלק פון די געלט ווערט פארלוירן, דארף מען פארקויפן די רעסט פון די חמרא, ממילא דאס האט ער געמיינט לייפות את כוחו, זאגט די גמרא שלחו מתם, מ'האט געשיקט פון ארץ ישראל, אז דאס איז טאקע די ריכטיגע פשט, מחמרא ווען א מענטש זאגט מחמרא איז כדי לייפות את כוחו, און וועגן דעם איז. די קנין חל און רבי אבינא האט קונה געווען פון גניבא. זאגט די משנה מי שהיה מושלך לבור איינער איז געווען אריינגעווארפען אין א בור ואמר און ער שרייט פון די בור כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו ווער ס'קען אים הערן און ער זאגט זיין נאמען ער זאגט זיין שטאט ממילא ווייסט מען ווער דאס איז זאגט ער מ'זאל שרייבען א גט לאשתו הגם ער האט נישט געזאגט מ'זאל געבען א גט איז די הלכה הרי אלו יכתבו ויתנו אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה אז די אלע פעלער פון יוצא בקולר מיט א מסוכן א מפרש א יוצא בשיירא דארטן די אלע מענטשן מחמת פחד זענען זיי טרוד דא אויך די מענטש איז מחמת פחד אז ער ליגט אין א מקום מסוכן אין די בור איז ער טרוד וועגן דעם האט ער נישט געזאגט תנו אבער ער מיינט תנו פרעגט די גמרא וויאזוי קען מען סומך זיין אויף איינעם וואס מען האט נישט געזען מען הערט נאר זיין קול וליחוש שמא שד הוא אפשר איז ער א שד ממילא עס איז נישט קיין עס איז נישט די בעל וויאזוי קען מען געבן א גט די ווייב וועט גיין חתונה האבן מיט נאך איינער און זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין גט אמר רב יהודה כשראו לו דמות אדם. מ'האט געזעהן פון דערווייטן עפעס א געשטאלט פון א מענטש, ממילא האט מען געוואוסט ס'איז נישט קיין שד. פרעגט די גמרא, אינהו נמי אידמויי אידמו, א שד קען זיך פארשטעלן ווי א מענטש? ר' עקיבא אייגער פרעגט פארוואס זאגט נישט די גמרא פשוט, מ'האט געזעהן ווי מ'האט אים אריינגעווארפן? על כל פנים, די גמרא ענטפערט נישט אזוי. זאגט די גמרא דחזו ליה בבואה, מ'האט געזעהן זיין שאטן.

אז בבואה אית להו אז שדים האבען א שאטן אבער בבואה דבבואה לית להו ממילא טאמער מען זעהט א בבואה דבבואה ווייסט מען אז סאיז נישט קיין שד. אין ראשונים שטייט סאיז נישט קלאר וואס מיינט בבואה דבבואה איז ממילא היינט ווייסט מען נישט וואס דאס איז. פרעגט די גמרא פיין אפילו דו ווייסט אז סאיז נישט קיין שד ודילמא צרה היא האסט נישט געזעהן די מענטש אפשר איז דאס די צרה פון די פרוי זי וויל מקלקל זיין איר צרה אז איר צרה זאל נישט קענען ווייטער וואינען מיט איר מאן זאגט זי כאילו זי איז די מאן מ'זאל געבן א גט פאר די אנדערע פרוי, מ'וועט געבן די גט, די פרוי וועט חתונה האבן און שפעטער וועט נתברר ווערן אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין גט און ממילא וועט זי זיין אסור לחזור לבעלה. זאגט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, בשעת הסכנה כותבין ונותנין אף פי שאין מכירים, וויבאלד דא איז א שעת הסכנה, די מענטש ליגט אין א בור, עס איז זייער סמוך אז ס'איז זייער מסתבר ער גייט באלד שטארבן, איז אם לא עכשיו אימתי, איז ממילא האט מען מיקל געווען אז מ'קען געבן א גט לויט זיין קול אפילו מ'האט אים נישט געזען? ס'א שאלה אין די ראשונים צו די גמרא מיינט דא צו זאגן אז דאס די סברה פון שעת הסכנה איז א קולא נאר כלפי די חשש פון צרה אדער אויך כלפי די חשד פון שד? אדער ניין כלפי די חשד פון שד מוז מען אנקומען צו די סימן פון בבואה דבבואה דאס איז נאר א עצה דאס איז נאר א תקנה בנוגע די חשש פון צרה אויב אזוי וועט אויסקומען בזמן הזה גייט נישט זיין קיין שום היתר, ווייל די חשש פון שד קען מען נישט מסלק זיין, ווייל היינט איז מען נישט בקי פון די סימן פון בבואה דבבואה. יעצט אין תוספות שטייט א וויכטיגע נקודה, אז די חשש וואס די גמרא האט געפרעגט וליחוש שמא שד איז דווקא איינער וואס איז אין א בור, אדער איינער וואס איז בראש ההר, דארטן טרעפן זיך שדים, אבער אינמיטן עיר, אפילו עס איז ביינאכט און מען דערקענט אים נישט, דארט איז נישט קיין מקום פון שדים, דארט איז נישט דא די חשד אז אפשר איז דאס א שד. זאגט די משנה, הבריא שאמר כתבו גט לאשתי, א בריא ער זאגט כתבו גט לאשתי ער זאגט אבער נישט תנו, איז זאגט מען רצה לשחק בה, ער האט מיינט ער האט געמיינט פשוט צו שפעטן פון איר, ער האט נישט געמיינט גארנישט, און מען קען נישט געבן די גט. יעצט די לשון רצה לשחק בה שטעלט זיך ר' עקיבא אייגער וואס דארף מען זאגן רצה לשחק, אפשר האט ער נישט געשפעט, אפשר כלפי די כתיבה איז ער געווען ערנסט, אבער סוף כל סוף ער האט נישט געזאגט תנו קען מען נישט געבן די גט. אבער פון דעם וואס די משנה זאגט רצה לשחק איז משמע אז טאמער מ'האט געשריבן די גט, און שפעטער האט ער געזאגט תנו קען מען נישט געבען די גט ווייל די שליחות אויף כתיבה איז נישט געווען קיין אמת'ע שליחות ס'איז געווען רצה לשחק. זאגט די משנה ווייטער מעשה בבריא אחד שאמר כתבו גט לאשתי, ער האט נישט געזאגט תנו, נאכדעם ועלה לראש הגג איז ארויף געגאנגען אויפן דאך ונפל איז ער אראפגעפאלן ומת, אמר רבן שמעון בן גמליאל ס'ווענדט זיך, אם מעצמו נפל ער געפאלן פון זיך אליין האט זיך אראפגעווארפן, אויב אזוי הרי זה גט, ווייל טאמער האט זיך אראפגעווארפן איז די פשט ער האט געוויסט ווען ער האט געזאגט כתבו האט ער געוויסט ער גייט באלד ארויפלויפן אראפשפרינגען פון דאך, איז ממילא הוכיח סופו על תחילתו אז ער האט געוואלט געבן די גט, איי פארוואס האט ער נישט געזאגט תנו, ער איז געווען מבולבל, און ממילא בלייבט אזוי ווי בלייבט ער אזוי ווי די פריערדיגע משנה, די אלע אזוי ווי א מסוכן. אבער טאמער אם הרוח דחתו, די ווינט האט אים אראפגעבלאזן אויב אזוי אינו גט. פרעגט די גמרא מעשה לסתור, דו הייבסט אן א מילתא דפשיטא אז א בריא וואס זאגט כתבו איז מען נישט נותן, און נאכדעם זאגסטו מיר אז אמאל איז מען יא נותן. זאגט די גמרא, אין הכי נמי, חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט דא עפעס. ערשט שטייט די דין הבריא שאמר כתבו גט, רצה לשחק. נאכדעם זאגט די משנה, אבער אם הוכיח סופו על תחילתו, שפעטער איז דא א הוכחה אז בתחילה ווען ער האט געזאגט כתבו האט ער אויך געמיינט תנו, איז דאמאלס הרי זה גט, ומעשה נמי, ברענגט ער מעשה, בבריא, שאמר כתבו גט לאשתי, ועלה לראש הגג ונפל ומת, ואמר שמעון גמליאל, אם מעצמו נפל, אויב אזוי הרי זה גט, פארוואס ווייל הוכיח סופו על תחילתו, אם הרוח דחתו אינו גט. זאגט די גמרא, ההוא גברא דעל לבי כנישתא, א מענטש איז אריינגעגאנגען אין בית מדרש, אשכח ער האט געפינען דארטן זיצט א מקרי ינוקא, א מלמד, ובריה, און ער זיצט דארטן צוזאמען מיט זיין זון, זיין זון איז געווען א גדול, דיתבי, ויתיב איניש אחרינא גבייהו, צוזאמען מיט זיי געזעסן א דריטע מענטש, אמר להו, די מענטש וואס קומט אריין זאגט פאר זיי, בי תרי מינייכו צוויי פון ענק נכתבו גיטא לדביתהו זאלן שרייבען א גט פאר מיין פרוי. יעצט לכאורה שטייט נאר נכתבו שטייט נישט תנו איז אדער איז דא וואס זאגען אז לאו דווקא ס'מיינט ער האט טאקע געזאגט תנו אדער ס'איז דא וואס זאגען אז ס'געווען אזא פאל לאמיר זאגען פון א יוצא בשיירא אדער מפרש בים, וואס אפילו ער זאגט נישט תנו איז מיינט ער תנו, איז על כל פנים ער האט געזאגט תרי מינייכו זאלן שרייבן מיט די גט, לסוף שכיב מקרי ינוקא, די מלמד איז געשטארבן, און די שאלה איז ס'איז געבליבן דא צוויי, ס'איז געבליבן די זון מיט די דריטע, צו זיי קענען, מ'דארף נאר האבן צוויי מענטשן, צו זיי קענען גיין יעצט מסדר זיין די גט פאר אים, זיין שליחים. ער איז שוין מער נישט דא, ער איז שוין אין מדינת הים, מען קען אים נישט פרעגן וואס ער האט געוואלט. איז מי משוי איניש ברא שליחא במקום אבא, די שאלה איז ווען ער האט געזאגט תרי מינייכו צו האט ער געמיינט די זון אויך? צו איז די שטייגער אז א מענטש איז משווה א שליח א זון אפילו ווען די טאטע איז דא? אדער ניין, או לא, אפשר ס'פאסט נישט אין פראנט פון די טאטע ער זאל ממנה זיין די זון זאל זיין צוזאמען מיט אים א שליח. רב נחמן אמר לא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא, רב פפא אמר, ר' פפי אמר משוי איניש ברא שליחא במקום אבא, אמר רבא הלכתא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא, און ממילא ווען ער האט געזאגט תרי מינייכו האט ער געמיינט אפילו די קינד מיט די טאטע, אלע דריי זענען געווען ראוי פאר די שליחות, איז יעצט אז די טאטע איז געשטארבן קען די זון זיין די שליח מיט נאך איינעם, און די אמת איז אפילו די טאטע לעבט קען די זון זיין א שליח צוזאמען מיט די אנדערע אויך אדער אפילו מיט די טאטע, איז ממילא קענען זיי מאכן דא די גט. זאגט די משנה, אמר לשניים, תנו גט לאשתי, ער זאגט פאר צוויי שליחים, תנו גט לאשתי, הגם מ'האט נישט געזאגט כתבו ותנו, ער האט נאר געזאגט תנו, וועט מען זען באלד, די משנה וועט זאגן אז זיי מוזן אליין חתמ'נען, און זיי קענען נישט זאגן פאר אנדערע עדים אז די אנדערע זאלן חתמ'נען. בנוגע צו זיי קענען זאגן פאר אנדערע זאלן שרייבן די גט, דאס וועט מען זען די גמרא קלערט, איז נאכאמאל, אמר לשניים תנו גט לאשתי, או לשלושה, ער זאגט פאר דריי מענטשן, כתבו גט ותנו לאשתי, זאגט ער ביידע, סיי כתבו, סיי תנו, יעצט דא איז דער חידוש, הגם ס'איז דריי מענטשן, דריי מענטשן קענען זיין א בית דין, מ'וועט זען באלד אז ווען מ'זאגט פאר א בית דין, האבן זיי יא א רעכט איבערצוגעבן די שליחות א צווייטע, אבער דא, וויבאלד ער האט געזאגט בפירוש כתבו, האט ער זיי נישט געמאכט פאר קיין בית דין, ער וויל זיי זאלן זיין שליחים צו חתמ'נען דא די גט, איז הרי אלו יכתבו ויתנו זיי טאקע מוזן שרייבן די גט, און מוזן געבן די גט און זיי קענען עס נישט איבערגעבן פאר אנדערע שליחים אז זיי זאלן דא חתמ'נען די גט. זאגט די משנה ווייטער, אמר לשלושה תנו גט לאשתי, טאמער ער זאגט פאר דריי שליחים תנו גט לאשתי, ער האט נישט געזאגט כתבו ער האט נאר געזאגט תנו, איז בכהאי גוונא וויבאלד ער האט נישט געזאגט כתבו זאגט מען אז ער האט געמיינט צו מאכן די דריי פאר א בית דין, אויב אזוי קענען זיי ווייטער איבערגעבן די שליחות, הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבו, קענען די דריי זאגן פאר אנדערע אז זיי זאלן שרייבן און חתמ'ן די גט, מפני שעשאן בית דין, ווייל ער האט זיי געמאכט פאר א בית דין, דברי ר' מאיר, און רש"י זאגט נישט נאר ער קען זאגן פאר די אנדערע צו שרייבן און חותם זיין, רש"י זאגט הרי אלו יאמרו לעדים אחרים לכתוב ולחתום וליתן, ער קען אפילו זאגן פאר אנדערע זיי זאלן איבערגעבן די גט, הגם די בעל האט געזאגט פאר זיי זיי זאלן געבן די גט, מפני שעשאן בית דין, ממילא טאמער זיי האבן א דין פון א בית דין, איז דא זאג איך אז זיי קענען ווייטער איבערגעבן די שליחות, אין די פריערדיגע פאל וויבאלד ער האט געזאגט פאר די דריי כתבו, אויף דעם זאג איך נישט אז ער האט זיי געזאגט זאלן ווערן א בית דין, וויבאלד ער האט געזאגט בפירוש כתבו, זעהט מען ער האט זיי נישט געמאכט פאר א בית דין, ער האט זיי געמאכט פאר עדים. דברי ר' מאיר. זאגט די גמרא וזו הלכה העלה ר' חנינא איש אונו מבית האסורין, ר' חנינא איש אונו איז געגאנגען באזוכן ר' עקיבא וואס איז געווען בבית האסורים, און ער האט מעיד געווען בשם ר' עקיבא אז ר' עקיבא האט געזאגט מקובל אני, איך האב מקבל געווען פון מיינע רביס, באומר לשלושה, אין אזא פאל טאמער איינער זאגט פאר שלושה תנו גט לאשתי, די הלכה איז שיאמרו לאחרים אז זיי קענען ווייטער איבערגעבן די שליחות לאחרים, שיאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן בית דין. אמר רבי יוסי האט רבי יוסי געזאגט צו רבי חנינא, נומינו לשליח אונז האבן געזאגט פאר די שליח פאר רבי חנינא אף אנו מקובלין אונז האבן מקבל געווען פארקערט פון רבי עקיבא שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי אפילו מ'האט געזאגט פאר די בית דין הגדול שבירושלים דאס הייסט מ'האט עס קלאר געזאגט פאר אמת'ע בית דין און מ'האט זיי געזאגט תנו גט לאשתי די הלכה איז זיי קענען נישט ווייטער איבערגעבן די שליחות זיי אליין מוזן אויספירן די גאנצע שליחות סיי די כתיבה די חתימה.

אבער טאמער ער זאגט פאר צען כולכם כתובו, דעמאלטס איז ער מקפיד יעדער איינער זאל האבן דא א חלק, איז אחד כותב וכולם חותמים, לפיכך וויבאלד ער איז מקפיד יעדער איינער זאל חותם זיין, אם מת אחד מהם הרי זה גט בטל, טאמער איינער פון די צען איז געשטארבן ער האט נישט גע'חתמ'עט ממילא איז נישט דא קיין קיום אין די שליחות איז די גט בטל. זאגט די גמרא אמר רבי ירמי' בר אבא שלחו ליה שלחו ליה מבי רב לשמואל, פון בית מדרש פון רב האט מען געשיקט א שאלה צו שמואל ילמדנו רבינו,

אז די הלכה איז אז זיי זאלן שרייבען אליין. די לשון פון די משנה איז הרי אלו יכתבו ויתנו. וואס מיינט דאס יכתבו? יכתבו מיינט אז זיי זאלן חתמ'נען? אדער יכתבו מיינט אפילו זיי זאלן שרייבען די גט אויך? טאמער ס'מיינט נאר חתמ'נען, נו, דא האבן די עדים גע'חתמ'נט, איז דאס א גוטע גט. אבער טאמער ער האט געמיינט זיי זאלן אויך שרייבען די גט, איז דא א פראבלעם, ווייל זיי האבן איבערגעגעבן די שליחות אויף די כתיבת הגט צו א צווייטע. האט שמואל געענטפערט, בכהאי גוונא טאמער די פרוי האט באקומען אזא גט און זי האט ווייטער חתונה געהאט תצא, מוז זי ארויסגיין פון די צווייטע מאן ווייל ס'איז נישט קלאר אז די גט איז א גט, והדבר צריך תלמוד למעשה די שאלה איז א צריך עיון, כ'האב נישט קיין קלארע פסק, פרעגט די גמרא מאי הדבר צריך תלמוד, וואס איז געווען די ספק פאר שמואל וואס האט נישט געוואוסט די פסק, אילימא וואס איז געווען די נידון דא, אילימא משום דהוה ליה מילי, ומספקא ליה מילי אי מימסרן לשליח אי לא מימסרן לשליח, ווייל וויבאלד, זאגט רש"י איז דא מסביר, ווען ער וואלט געגעבן א גט צו די שליח צו די עדים און ער זאגט זיי גיב איבער די גט, איז דא דא א מעשה, ער האט איבער געגעבן א גט ס'איז א דבר שיש בו ממש, זאגט רש"י ס'נישט דומה צו מוסר גט לשליחו, אז דארטן איז קלאר ווען איך גיב איבער א גט צו א שליח להולכה קען ער מאכן נאך א שליח, ווייל דארטן איז דאס נישט מילי וויבאלד איך האב אים געגעבן א גט אין די האנט, דא איז דאס סך הכל געווען א ציווי. איך האב מצווה געווען די עדים וואס צו טון, ער האט נישט געגעבן קיין גט, ער האט זיי געזאגט גיי כתבו ותנו. איז ביי מילי איז א שאלה צו א שליח קען איבערגעבן מילי צו נאך א שליח, איז ממילא דאס איז דא די נידון, ווען ער גייט און ער זאגט פאר נאך איינער פאר די סופר כתבו האט ער איבערגעגעבן די שליחות פון מילי וואס ער האט באקומען פון די בעל. און דאס איז די נידון צו מילי מימסרן לשליח או לא. פרעגט די גמרא דאס קען נישט זיין די ספק פון שמואל. והאמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי. שמואל זאגט בפירוש אז די הלכה איז אזוי ווי רבי יוסי אין אונזער משנה וואס האט איבערגעזאגט אז ער האט געהערט פון רבי עקיבא דארטן ביי די פאל פון דריי אז ער האט זיי נישט געמאכט פאר א בית דין האט ער דארטן געפסקנט ווי רבי יוסי און די פשט איז דאמר מילי לא מימסרן לשליח. און ממילא ממילא דאס איז א מילתא דפשיטא אז מילי לא מימסרן לשליח איז אויב אזוי וואס איז זיין הוה מינא אז ער קען איבערגעבן די שליחות פון כתובו צו די סופר. זאגט די גמרא די נידון געווען אזוי אלא לשמואל הא קא מיבעיא ליה האי כתובו ווען די בעל האט געזאגט פאר די צוויי פאר די צוויי עדים ווען ער האט געזאגט פאר זיי כתובו וואס האט ער געמיינט ווען ער האט גערעדט מיט די שליחים אי כתב ידן ער האט געמיינט כתובו עטס זאלטס חתמ'נען עטס זאלטס שרייבן די חתימות ס'מיינט נאר חתימה. אויב אזוי, וויבאלד זיי האבן גע'חתמ'ט, האט ער מקיים געווען די שליחות. אי כתב הגט, אדער ניין, ער האט געמיינט זיי זאלן שרייבן די גט. ווען ער וואלט זיי געזאגט, שרייב מיר די גט, איז זיכער א פראבלעם, ווייל זיי האבן נישט געשריבן די גט, איי זיי האבן עס איבערגעגעבן בשליחות צו אן אנדערער זאל שרייבן? יא, מילי לא מימסרן לשליח. אדער ניין, אפשר האט ער קיינמאל נישט געזאגט פאר זיי זאלן שרייבן די גט. זאגט די גמרא, טאמער דאס איז די נידון,

זאגט די גמרא היא גופא קא מיבעיא ליה, וואס ברענגסטו מיר א ראיה פון די משנה? אונז פארשטייען מיר נישט גענוי וואס די משנה זאגט ווען די משנה שטייט יכתבו? וואס איז טאקע פשט אין די משנה די זעלבע שאלה? כתובו מיינט כתב ידן הוא או כתב הגט הוא? דאס איז די נידון, אונז האבן נישט קיין ראיה פון די משנה. זאגט די גמרא פשיטא ס'מוז זיין אז פשט אין די משנה ווען די משנה זאגט הרי אלו יכתבו ויתנו מיינט מען דכתב גט דכתב הגט הוא. אז יכתבו מיינט נישט נאר מ'זאל שרייבן דא די חתימה, ס'מיינט אז זיי זאלן שרייבן די גט אויך, והראיה, דקתני סיפא, אמר רבי יוסף, אמר רבי יוסי, נומינו לשליח, אונז האבן געזאגט פאר רבי חנינא, אף אנו מקובלין, אונז האבן מקבל געווען פון רבי עקיבא, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, מוזן זיי אליין אויספירן די שליחות, און טאמער זיי קענען נישט, שילמדו ויכתבו ויתנו לה. איז וואס מיינט דא שילמדו זאלן לערנען וואס? אי אמרת בשלמא כתב הגט הוא, גאנץ גוט האבן מיר געזאגט אז די לשון המשנה פון הרי אלו יכתבו מיינט זאלן שרייבן די גט איז זייער גוט וואס ס'שטייט ילמדו שפיר פארוואס ס'מעגליך אז א בית דין הגם זענען דאך זענען דאך פוסקים זיי קענען פסק'ענען א שאלה אבער שרייבען א גט קענען זיי נישט דאס איז נישט קיין סתירה אז א בית דין קען נישט שרייבן קיין גט, נארמאל איז דא א ספרא דדייני וואס שרייבט די גט, איז ממילא זאגט מען פאר זיי וויבאלד עטץ אליין מוזטס שרייבן ווייל עטץ זענט געווארן שליחים אפילו אויף די כתיבת הגט, איז ממילא טאמער עטץ קענטס נישט שרייבן זאלטס זיך אויסלערנען וויאזוי צו שרייבן א גט, אלא אי אמרת כתב ידן הוא אויב מען האלט אז ווען ס'שטייט כתובו מיינט עס זיי זאלן חתמ'נען, איז וואס מיינט עס אז מען זאגט פאר די בית דין טאמער עטץ קענטס נישט חתמ'נען זאלט עטץ זיך לערנען חתמ'נען, מי איכא בי דינא דלא ידעי מחתם חתימת ידייהו? ס'איז דען דא א מציאות אז א בית דין קען נישט חתמ'ן, זיי דארפן זיך אויסלערנען וויאזוי צו חתמ'נען? יעדע בית דין דיינים פסק'ענען דאך כסדר, יעדע פסק שרייבט מען דאך אראפ א פסק דין און די עדים חתמ'נט און די בית דין חתמ'נט די פסק דין, איז וויאזוי געמאלט אז א בית דין זאל נישט קענען חתמ'נען? זאגט די גמרא אין, ס'מאכט זיך אזא פאל, ווי אזוי? איכא בי דינא חדתא, ס'איז א נייע בית דין, זיי זענען נישט צוגעוואוינט בכלל צו די גאנצע פראטאקאל פון בית דין, זיי האבן קיינמאל נישט געחתמעט אויף קיין שטרות, זיי האבן קיינמאל נישט געחתמעט אויף קיין פסקי דין, יעצט הייבן זיך אן די ערשטע מאל ווערן א בית דין, ממילא פאר אזא בית דין זאגט מען זיי אז טאמער זיי זענען געווארן שלוחים, אז דער בעל האט זיי ממנה געווען צו שרייבן, מוזן זיי זיך אויסלערנען ווי אזוי צו חתמ'ן, אבער לעולם האסטו נישט קיין ראיה פון די משנה אז כתובו מיינט כתב הגט. פרעגט די גמרא, פיין איך הער די צוויי צדדים זענען, צו ער האט געזאגט פאר די שליח האט ער זיי געזאגט נאר זאלן חתמ'נען צו אויך זאלן שרייבן די גט, אבער ווען ער האט זיי געזאגט זאלן שרייבן די גט קענען זיי עס נישט איבערגעבן ווייל מילי לא מימסרן לשליח. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ואי סבירא לן דהאי כתובו כתב ידן הוא לאמיר טאקע אננעמען אז ווען דער בעל האט געזאגט כתובו האט ער געמיינט זאלן חתמ'נען, איז דעמאלטס זאגסטו וויבאלד ער האט זיי נישט געזאגט זאלן שרייבן די גט ממילא קענען זיי ממנה זיין א סופר זאל שרייבן די גט.

אויב איך האלט אז ווען דער בעל האט געזאגט פאר זיי כתובו האט ער געמיינט נאר כתב ידן, חתימה, און ער האט זיי נישט ממנה געווען בפירוש אז זיי זאלן שרייבן די גט, איז אויב אזוי כתב הגט בנוגע די כתיבת הגט נעשה כאומר אמרו, וויבאלד ער האט זיי נישט געזאגט בפירוש. ער האט נישט מקפיד געווען אז זיי מוזן שרייבן די גט אליין, איז קען מען זאגן וויבאלד ער האט נישט מקפיד געווען איז דאס כאילו זיין כוונה געווען אז ער זאגט פאר זיי די חתימה זאלט עטץ חתמ'ן, אבער בנוגע די כתב הגט זאלט עטס זאגן פאר א סופר אז ער זאל שרייבן. קומט אויס דאס איז א אומר אמרו אז ער מאכט א שליחות להדיא אז זיי זאלן זאגן פאר אנדערע. וכהאי גוונא מודה רבי יוסי באומר אמרו, אפילו מ'זאגט אז שמואל זאגט אויבן הלכה איז אזוי ווי רבי יוסי, אז רבי יוסי האלט מילי לא מימסרן לשליח, דאס איז דווקא ווען די פשט איז די שליחים ווילן איבערגעבן זייער שליחות, למשל זיי האבן באקומען א שליחות זיי מוזן שרייבן א גט, און יעצט ווילן זיי מאכן אן אנדערער זאל שרייבן די גט, איז די פשט זיי ווילן איבערגעבן זייער שליחות צו א צווייטער, א שליחות פון מילי האט נישט קיין חשיבות מען זאל עס קענען איבערגעבן צו א צווייטער. אבער טאמער זיי זענען נישט געווארן שליחים אז זיי אליינס זאלן שרייבן די גט, פארקערט מ'איז דאס מחשיב כאילו ער האט געזאגט פאר די שליחים גייטס איך מאך ענק א שליח עטס זאלטס זאגן פאר א צווייטער צו שרייבן די גט, איז נישט די פשט זיי גיבן איבער זייער שליחות, דאס איז זייער שליחות צו זאגן פאר א צווייטער אז ער זאל שרייבן א גט, מילא האט עס נישט די פראבלעם פון מילי. איז אויב אזוי זייער גוט שמואל'ס שאלה איז געווען וואס איז די כוונת הבעל ווען ער זאגט כתבו צו ער האט געמיינט דווקא חתימת ידיהם אבער בנוגע די כתיבת הגט מאך איך ענק א שליח עטס זאלטס זאגן פאר א צווייטע דאמאלט איז נישט קיין פראבלעם אדער ניין זיי זענען געווארן שליחים אויף די כתיבה אויך אויב אזוי קענען זיי עס נישט איבערגעבן ווייל מילי לא מימסרן לשליח פרעגט די גמרא אויף די חילוק וואס דו זאגסט אז רבי יוסי איז מודה באומר אמרו אז ס'העלפט יא ומי מודה רבי יוסי באומר אמרו ס'קען דאך נישט זיין, והתנן, שטייט א משנה כתב סופר ועד כשר, טאמער די סופר שרייבט א גט, און ס'קומט איין עד און ס'חתמ'ט די גט, איז עס כשר. ס'הייסט ס'דא איין עד, און ס'דא די כתב הסופר. פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא ואמר רבי ירמיה דאס קען נישט זיין פשט אין די משנה, ווייל מ'דארף דאך האבן צוויי עדים, וויאזוי קענסטו זאגן אז איין עד איז גענוג? נאר חתם סופר שנינו, נישט כתב סופר, נאר חתם סופר שנינו, אז דער סופר האט אונטערגעחתמעט נאך ער האט געשריבן, און נאך אן עד האט צוזאמען געחתמעט מיט אים, יעצט האט מען צוויי עדים, און דער חידוש איז אז דער סופר קען זיין איינער פון די עדי חתימה. ואמר רב חסדא, מתניתין מני, ווער איז דער תנא פון די משנה וואס האלט חתם סופר שנינו אז דער סופר אליין קען זיין איינער פון די איידער חתימה? מני ר' יוסי, ס'מוז שטימען לויט ר' יוסי דאמר וואס ער האלט מילי לא מימסרן לשליח, פארוואס איז רש"י מסביר ווייל טאמער דו האלטסט אז מילי מימסרן לשליח טאמער דו האלטסט מילי לא מימסרן לשליח איז זייער גוט קיינער וואלט נישט געחתמעט אויף א גט ווען נישט אז מ'איז מצווה געווען זאלן חתמען איז טאמער די סופר האט געחתמעט בהכרח אז די בעל האט אים מצווה געווען ער זאל חתמ'ן, אבער טאמער דו האלטסט מילי לא מי מילי מימסרן לשליח איז נישט זיכער אז די בעל האט מצווה געווען פאר די סופר אז ער זאל חתמ'ן, קען זיין לעולם די בעל האט מצווה געווען פאר שליחים אז זיי זאלן זיי זאלן מצווה זיין פאר א סופר אז ער זאל שרייבען די גט, און זאלן מצווה זיין פאר צוויי עדים אז זאלען חתמ'נען די גט. און וואס איז געשען? די די צוויי שלוחים זענען געקומען דא צו די סופר, און ס'פאסט נישט זיי זאלן זאגן פאר די סופר דו זאלסט שרייבן, אונז האבן דא צוויי אנדערע עדים, ס'איז כאילו זיי זאגן פאר די סופר אז דו האסט נישט קיין נאמנות צו זיין א עד, און מילא זיי שעמען זיך דא אז די סופר גייט דאך נתבייש ווערן פון דעם, איז מילא פילן זיי נישט גוט, גייט זענען זיי משנה די ציווי פון די בעל, און זיי זאגן פאר די סופר, יא, די בעל האט געהייסן אז דו זאלסט חתמ'ן, און צוזאמען מיט דיר וועט מען טרעפן נאך אן עד. אויב אזוי, איז עס נישט קיין גט, ווייל די בעל האט עה מצווה געווען, ער וויל צוויי אנדערע זאלן חתמ'ן. אבער טאמער מ'האלט מילי לא מימסרן לשליח, דארף מען נישט חושש זיין פאר דעם, ווייל ער קען דאך נישט מאכן, ווייל זיי קענען דאך נישט מאכן קיין שליחות אויף מילי. זאגט די גמרא, ואי סלקא דעתך מודה רבי יוסי באומר אמרו, טאמער דו האלטסט אז רבי יוסי האט נישט קיין פראבלעם פון מילי באומר אמרו, אויב אזוי איז ווייטער דא די פראבלעם, אפילו איך האלט אז מילי לא נמסרין לשליח האט מען ווייטער די זעלבע חשש, נפיק מינה חורבה דזימנין דאמר להו לשניים, ס'קען זיין די בעל האט געזאגט פאר שניים אמרו לסופר ויכתוב, איך מאך ענק שליחים זאל זאגן פאר די סופר אז ער זאל שרייבן, און עטס זאלט זיין שליחים לפלוני לפלוני זאגן פאר פלוני ופלוני אז זיי זאלן חתמ'ן ויחתמו. ומשום כיסופא דסופר, וויבאלד די עדים האבן מורא פון די כיסופא דסופר, ער וועט זיך שעמען אז מען האט אים נישט ממנה געווען פאר אן עד, חיישי זענען חושש פאר דעם, ומחתמי חד מהנך סהדי וסופר בהדייהו, אנשטאטס איבערגעבן די שליחות און זאגן פאר די צ פלוני און פלוני זאלן חתמ'ן, זאגן זיי נאר פאר איין פלוני זאל חתמ'ן, און זיי זאגן פאר די סופר ער זאל חתמ'ן צוזאמען מיט זיי, ובעל לא אמר הכי, די בעל האט קיינמאל נישט מסכים געווען צו דעם, אויב אזוי וועט נישט זיין קיין גט. איז מוז זיין אז רבי יוסי ווען אז כדי די משנה זאל שטימען אליבא דרבי יוסי אז ס'זאל זיין אויסגעהאלטן מוז זיין אז מילי לא מימסרן לשליח און אפילו אומר אמרו איז אויך א פראבלעם פון מילי אבער טאמער אומר אמרו איז נישט קיין פראבלעם פון מילי האב איך דא א חשש אז דא איז געווען א אומר אמרו ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה לעולם קען איך קען איך זאגן אז רבי יוסי איז טאקע מודה אז א אומר אמרו איז נישט דא קיין פראבלעם פון מילי אבער וואס איז פשט דא? ווייל כיוון דאמר מר מ'וועט זעהן שפעטער אז די הלכה איז אז אין אזא פאל ווען איינער זאגט טאקע אין אזא מציאות ווען איינער זאגט אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ולפלוני ויחתמו איז די הלכה איז כשר הגט ס'איז כשר אבל לא תעשה כיוון דאמר מר ס'איז כשר ולא תעשה כן בישראל די הלכה איז מ'זאל נישט טוהן אזוי איז אויב אזוי, הגם איך האלט אז ס'איז כשר, אבער וויבאלד חזל האבן געזאגט מ'זאל נישט טון אזא זאך, איז לא שכיח אז איינער זאל עס טון. טאמער ס'איז לא שכיח אז איינער זאל עס טון דארף מען נישט גוזר זיין אז אפשר איז דאס געשען, ס'איז אמאל ס'איז לא שכיח דארף מען נישט גוזר זיין.